ס'איז היינט מיטוואך נאכמיטאג. כ'האב געוואלט איבערגעבן א באריכט וואס איז געווען אין קאורט. ס'איז א מורא'דיגע טראגעדיע וואס איז געווען אין קאורט. וויל איך עפעס זאגן. דעיס האב איך ענק שוין אויסגעלערנט אז יעדער דארף וואטשן וואס ער טוט. יעצט כ'האב ענק אויך שוין אויסגעלערנט אז אונז האמער אסאך נאמבערס. נאמבער זעקס הונדערט און דרײַצן, נאמבער זעקס הונדערט און פֿופֿציג. ציג פינף, די נאמבערס איז אז נישט יעדע בהמה זאל מאכן א נייעם דזשאוק און און נאכדעם זאל ער דורכפאלן. למעשה איז אזוי, אונז האבן א סיריעס סיריעס פראבלעם. נישט סתם א פראבלעם, נאר א סיריעס סיריעס פראבלעם. די פראבלעם גייט אזוי. דעם רשעות וואס משה מנחם טויבנפעלד האט יעצט געטוהן זיינע קינדער, אזא רשעות האט נאך קיינער נישט געטוהן. וואס האט ער געטוהן? געטון א מורא'דיגע זאך, ער האט גענומען און ער האט ארויפגעשטעלט זיינע קינדער וואן ביי וואן אז זאלן זאגן ליגנט פארן טאטן, איין קינד האט ער אריינגעברענגט פון ארץ ישראל און א צווייטע קינד, און דאס איז א גרויס רשעות, פארוואס? ווייל ס'דא א פסוק אין חומש אז זאלסט נישט געבן דיינע קינדער למולך, וועלכער משוגענער גייט פארברענען זיינע קינדער? למעשה, ס'דא ראשונים וואס זיי האלטן אז מען פארברענט נישט ממש די קינדער, מען טראגט זיי נאר דורך צווישן צוויי פייער. אבער יהי' איך שיהיה, זאל זיין וויאזוי ס'זאל זיין, ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, אבער א מענטש זאל נעמען די אייגענע קינדער און פארברענען, דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. יעצט איז אזוי, אונז האמיר מיטגעמאכט א קעיס פון ברוך מרדכי לעבאוויטש. ברוך מרדכי לעבאוויטש'ס קינדער האבן זייער גוט געוואוסט אז דער טאטע איז א וועלטס חזיר, א שוויין. קיין איינע פון זיינע קינדער האבן זיך נישט אויפגעשטעלט צו טעסטיפייען. איינע פון די וויטנעסעס האבן געזאגט אז איינע פון ברוך מרדכי'ס קינדער האט אים אהיימגעטראגן צו ברוך מרדכי'ן ער זאל האבן סעקס מיט אים. כ'געדענק נישט יעצט דעם נאמען, איך זוך נישט קיין לאוסוט פון דעסוועגן. דאך האט זיך נישט אויפגעשטעלט ברוך מרדכי'ס זון און זאגן ס'איז שקר, איך ווייס נישט דערפון, ווייל ער האט געוואוסט אז ער גייט זיך פארברענען. און זיין טאטן פארברענען. דאס אז ער גייט אים נישט העלפן אין דעפענס איז נישט מחויב ווייל ס'איז דאך א ליגנט. דא איז אביסל אנדערש געווען דער מצב. ער ברענגט זיינע קינדער פאר דעפענס. יעצט לאמיר גיין ווייטער. נחמיה וועבערמאן האט אויך נישט געברענגט קיינעם פון זיינע קינדער זאלן זאגן דעפענס. פארוואס? ווייל זיי האבן זייער קלאר געוואוסט וואס נחמיה איז געווען. יעדער האט געוואוסט. נאר וואס? זיי האבן נישט געקענט גארנישט טון. און אז די טאטע איז א חזיר וואס זאל מען טון? למעשה ער האט נישט ארויפגעברענגט זיין משפחה. דער טויבנפעלד איז אזא אייזל פון פדן ארם אז ער שטעלט ארויף זיינע קינדער. יעצט אריינצוגיין פונקטליך אין דעם גאנצן מדובר וואס איז היינט געווען איז א שאד פאר די צייט. אזויפיל וויל איך ענק יא זאגן וואס איז היינט געווען. איין טאכטער איז אריינגעפלויגן פון ארץ ישראל. און זי האָט אָנגעהויבן צו פאַרציילן, און מען האָט איר אויסגעפרעגט, און זי האָט פּרובירט צו פאַרענטפערן, זי האָט גערעדט זייער שטאַרק, און איך וויל אייך זאָגן, די אַלע קינדער וואָס זיי שטעלן זיך אויף, ס'איז ממש אַ רחמנות אויף זיי אויכעט, ווייל שטעל דיר פאָר, יעדער פאַרציילט, אַז די מאַמע האָט אויפגעפּלאַצט אין אַ באָס, יעדער פאַרציילט די ביטערע זאַכן וואָס דאָרט איז געווען, זיי מיינען, אַז דער דזשאָדזש גייט האָבן רחמנות. דאס איז אין רחמים בדין. זיי האבן אסאך מיטגעמאכט, יא אלעס איז אמת, אבער דאס מיינט נאך נישט אז זייער טאטע האט געמעגט טאטשן א בחור. עניוועי, איז איינע פון די שאלות וואס מען האט געפרעגט איינע פון די טעכטער, איז געווען אמאל אן אפיס ביי ענק אינדערהיים? זאגט זי יא, אין יער טו או או פאר, מען האט איבערגעבויעט די צווייטע טאכטער, זיי טארן דאך נישט זיין אינעווענדיג ווען איינער רעדט, און טאר די צווייטע נישט זיין ווער ס'איז א וויטנעס? צווייטע זאגט ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין אפיס ס'איז געווען פיר בעדרומס און זי משל'ט עס אויס וויאזוי ס'איז געווען. זיי כאפן נישט אז טאמער ווילט עטץ אלע אפשמועסן א ליגנט דארפט עטץ קודם זיצן חדשים און אפשמועסן דעם ליגנט דא. שטעל דיר פאר זי איז נעכטן אראפגעקומען פונעם פליגער און היינט קומט זי טעסטיפייען. וואס האט עטץ געמיינט דאס? דאס איז א קאורט אוו לאו דאס איז נישט קיין דזשאוקס יעדער לאכט. עד כדי כך די פראסעקיוטער האט געפרעגט ווען האסטו דורכגערעדט מיטן לויער? זאגט ער נעכטן. געט ער א פרעג פאר א דזשאוק דעם לויער אפשר וואלסטו מיר געגעבן די נאוטס וואס האט ער געזאגט? האט זיך יעדער גענומען לאכן. עס איז דזשאוקס. זי האט געטענה'ט זי האט ביז יעצט נישט געוואוסט זי איז ערשט יעצט געוואויר געווארן אז ס'איז דא אלעגעישאנס. וואט אר יו טרייאינג טו געין? און נאך א זאך ווי מעג א איד אין טויבענפעלד נעמען זיינע קינדער באגראבן? דו ווייסט די קינדער זענען זייער צובראכן. זיי האבן פארלוירן זייער מאמען אויף זייער א טראגעדישן אופן. און א שוועסטער אויך. און צו נעמען אזאלכע קינדער זיי ברענגען פון ארץ ישראל מען זאל קומען עדות זאגן, די קינד גייט אהיימפארן נאכדעם ווען טויבענפעלד וועט גיין אין דזשעיל, זיי זאגן אוי איך האב געקענט ווען אפשר מער ליגנט זאגן איך האב געקענט ווען אפשר בעסער טון איך האב געקענט איך האב געקענט, מען נוצט נישט די אייגענע קינדער לא תתן מזרעך למולך, דאס הייסט מולך, וואס עטס טוטס איז עטס נעמטס א קינד און עטס באגראבטס איר פאר די רעסט אוו הער לייף שי איז נעווער גאנא פארגיוו הערסעלף. ס'איז אנבעליוועבל וואס מען טוט דא. זאגן דעם אמת, די אלע יארן וואס אונז גיימיר צו קעיסעס, וואס אונז האלט מיר מיט מיט קעיסעס, אזא שייגעצעריי צו נעמען די אייגענע קינדער האב איך נאכנישט געזען. נעמסט דיינע אייגענע קינדער, שטעלסט ארויף צו זאגן ליגנט. האסט געדארפט זאגן, ליסען, ס'איז דא אלעגעישאנס, איך בין נישט אינוואלווד, לעט מי אוט. אינמיטן פאר א דזשאוק. ווען זעמער ארויסגעגאנגען האט איינער געזאגט פארן פראסעקיוטער דו ווייסט יעדער מענטש וואס שטעלט זיך אויף פאר טויבענפעלד איז דאך אויף דיין זייט, סאיז נישט קיין דזשאוק וואס עטס טוטס דא, איטס אנבעליוועבל, עניוועי סאיז געווען צוויי טעכטער האבן טעסטיפייד זיי האבן זיך סותר געווען איינער מיטן אנדערן, און מיט דעם וואס איז געווען טעסטעמאני פארדעם, איין טאכטער זאגט איך האב ארויסגעווארפן דעם לייבי און ער איז געווען ווילד ווי א חיה, וועלכע יאר? דעמאלטס און דעמאלטס יאר, און דערווייל ווייזט זיך אויס אז זי האט געזאגט א ליגנט. לייבי איז נאך געקומען יארן נאכדעם צו זיין שטוב.
דאס האט א פריעריגע שוועסטער געזאגט דריי טאג צוריק. סא האו האו דו יו וואנט טו ראן א אזא מין וואס עטס מיינטס אז איי דאנט אנדערסטענד עטס מיינטס אז עטס אין פישפיקל האט דיינס אין ניו סקווער איטס אנבעליוועבל און ס'טוט מיר וויי די רציחה ווי א טאטע קען ארויף שטעלן קינדער נישט נאר דאס וואס זיי העלפן אים נישט נאר זיי באגראבן אים נאר בכלל ווי קענסטו נוצן קינדער פאר די זאכן דיינע קינדער אדער ווייסן נישט אדער האבן זיי נישט געמוזט וויסן אדער האבן זיי געוויסט ס'איז אמת אזוי ווי ברוך מרדכי'ס קינדער זיי האבן געוויסט ס'איז אמת זיי האבן נאר נישט געקענט דעם גרויסן פיפל קאנטראלירן. סא צו טוהן אזאלעכע מיסע זאכן, איך זאג בין אמת שאקט, און איך האב עס געזאגט דארטן פאר א סקווערער, נאכדעם זיי האבן א דאבל עידזשענט, זיי האבן א מענטש צו צאלן אים געלט ער זאל אלץ צוקומען צו מיר און ער זאל מיך אויספרעגן, איך זאג אים אייביג מוזט מיך נישט אויספרעגן, איך זאג אויפן האטליין וואס איך האב צו זאגן, היינט קומט ער צו מיט א נייע מעשה, זיי זעהן זיי שטייען זייער שמאל, קומט ער צו מיט א נייע מעשה איך זאל ארויסגעבן, למשל ווען איך. הער אויס א קעיס. מאך איך אן אייגענע אנאליסיס? זאג איך, קיינמאל אין לעבן נישט. איך האב נישט געמאכט אן אנאליסיס אז נחמיה איז שולדיג. קיינמאל נישט געמאכט אן אנאליסיס אז דער ברוך מרדכי איז שולדיג. איך זאג נאר וואס דער דזשאדזש האט גע'פסק'נט און פארטיג. און איך טריי יעדן איינעם צו זאגן, אוודאי האט נחמיה גארנישט געטון, ברוך מרדכי אויך נישט. זאלסט אזוי ארבעטן אז מען זאל דיך אפילו נישט חושד זיין. צום הייליגן צאנזער רב איז געקומען אמאל א פרוי וויינען, הייליגער רבי מען האט איינגעשפארט מיין מאן, א בלבול האט מען געמאכט אויף אים, פרעגט די רבי וואס? האט מען געמאכט א בלבול אז ער האט גע'גנב'עט א פערד, ענטפערט דער הייליגער צאנזער רב פאר די פרוי, איך האב דאך אים געבעטן ער זאל זיך היטן פון די בלבולים. פרעגט דער רבי וואס הייסט ער זאל זיך היטן פון בלבולים, זאגט דער הייליגער צאנזער רב פאר די פרוי אז ער וועט נישט גנב'ענען וועט מען נישט זאגן אויף אים בלבולים אז ער גנב'עט, זייער פשוט. סא דאס אלעס מוזט איר אנהייבן צו פארשטיין, יו העוו טו לערן די קאנצעפט, מען דארף אזוי ארבעטן מען זאל נישט חושד זיין, נישט אז מען זאל נאכדעם זאגן ס'איז ליגנט ס'איז שקר, עטס זענט דאך אזאלעכע דזשיפסיס ציגאנער, עטס די סקווער איז זיי מוראדיג אנגעווייטיגט זיי זעען דאך ווי מען האלט, היינט האבן זיי אנגעפאנגען צו נעמען פיקטשערס אין קאורט, און אונז זעמיר צוגעגאנגען צו די גארדס, האט יענער געזאגט לאמיך זען דיין דיין טעלעפאן, און ער האט געמאכט זיכער אז ס'נישט דא קיין פיקטשערס, נישט הייסט ער אים אויסמעקן עס, און ער קען אים מאכן טראבל אויך. דאס וואס סקווער פארשטייט נישט איז, איז א זאך, איך בין נישט ענקער פראבלעם, איך גיי נאר אין קאורט, ס'געווען דארט פרעמדע מענטשן אויך, סאו זיי זעען זענען אויף צרות, האבן זיי געדינגען א מענטש, און די מענטש האט געדארפט מיך קאנווינסן, וואס וואלסטו ווען געטון ווען דו הערסט ווען דעם קעיס? און ער וויל איך זאל ארויפלייגן אויפן האטליין אז ס'איז שקר חטאתי עויתי פשעתי משה מנחם טויבנפעלד האט נישט געטאטשט פרעג איך אים צוויי זאכן קודם וואס וועסטו האבן דערפון דריי פיר טאג ארום וועט דאך ארויסקומען די ווערדיקט וואס וועסטו האבן דערפון דו לעבסט אויף די דריי פיר טאג נאכדעם זאג איך אים נאך א זאך וויל דיך עפעס פרעגן איך האב געהערט ווי ס'האט זיך דריי מאל סותר געווען די ערשטע טאכטער און די צווייטע האט זיך צוויי מאל סותר געווען. און ס'האָט זיך סותר געווען צו וואָס די אַנדערע שוועסטערס האָבן געזאָגט. זיי האָבן געכאַפּט דעם לייב אין אַ גרויסן ליגנט. ער האָט געזאָגט, ס'איז געווען איין פענצטער. נאָכדעם האָט ער נישט געדענקט, האָט ער געזאָגט, צוויי. יעצט איז אַרויסגעקומען דער אמת. דאָס מיידל האָט זיך פאַררעדט. ס'איז געווען איין גרויסע פענצטער מיט אַ האָלץ אינמיטן, דאָס הייסט שתיים שהן ארבע! קומט דאָך אויס, אַז ווי מער מ'רעדט, רעדט מען מער טוואָרדס אַז מ'זאָל קענען גלייבן דעם לייבי. און אַז ס'איז אמת וואָס ער זאָגט. און משה מנחם וועט גיין זיצן. און נאך א זאך, כ'האב ענק אייביג געזאגט עטס ענק מוזן אנהייבן אויסצולערנען אז אפילו א קראנקן טאר מען אויך נישט טאטשן, זאגטס ער איז קראנק ער איז משוגע, דווקא ביי דעם מיט דעם טשעפעט מען זיך גרינג, און עטס ענק מוזן אויסלערנען מען טאר זיי אויך נישט טאטשן, זיי האבן א רעכט צו לעבן פונקט ווי עטס האטס א רעכט צו לעבן, און ס'האבן זיך צעלאזט די סקווערע חיות אויף אונז היינט, wow wow wow וואס האט עטס ענק צעלאזט אויף אונז, וואס האמיר אונז ענק געטון, האטס עס קיינמאל נישט טון, און איך האב ענק געזאגט עס קומט נאך אסאך, עס קומט נאך אסאך. האט עטס מיך געסטראשעט עטס וועטס פארברענען מיין טאטענס נורסינג האום, ס'איז דא איינער וואס ס'גייט איינזעצן דעם רבי'ן ווייל ער איז געווען אינעווייניג בשעת הערשי האט מיט אים געמאכט משכב זכר כאטש ער געזאנט פעסט איך וועל ניינס נישט האבן קיין שום כח עטס יו קען אווער פאוער עווריבאדי וויט ווארדס והא ראיה עטס קענטס פירן אזא קאמיוניטי מיט רציחה מיט גניבה מיט זנות און קיינער זאגט גארנישט. יעצט, איך וואלט מסכים געווען אז ער וויל נוצן די קינדער, זאל ער נוצן די קינדער, אבער עס איז אפי' נישט ארגענייזט, מען קומט אראפ פון א פליגער נעכטן און היינט גייט מען שוין טעסטיפייען, דו ווייסט דאך נישט וואס דיין שוועסטער האט נעכטן געזאגט, איין שוועסטער זאגט ס'איז קיינמאל נישט געווען מער קיין צימערן נאר שלאף צימערן, די צווייטע איז מודה אז ס'איז יא געווען, און די דריטע זאגט אז לייב איז געווען א ווילדע חיה, און די פערדע זאגט אז ער האט איר שיעור צובראכן א פינגער, פרעגט דער דזשאדזש וויאזוי האט מען געמעגט שפילן זיך יונגלעך און מיידלעך? איין מיידל, א ווייבל, זאגט היינט אז זי איז אייביג געווען מיטן טאטן פון זיבן אינדערפרי ביז צענע ביינאכט, זי האט אלץ געוואוסט וואו ער גייט און וואו ער קומט, און דעמאלט האט ער נישט געקענט אויפפיקן איינעם אין די גאס. ס'איז אלץ ליגנס, יו נאו, ווען יו אווער דא איט, עוועריבאדי לעפס. ס'איז א גוטע געזונטע ווייטאג, אבער דאס זאלט עטס געדענקען, דאס וואס עטס וועטס ארום בונטעווען און אנרייצן מענטשן וואס זיי קומען דארטן, דאס גייט ענק נישט העלפן, דעטס נאט די אישו. אישו איז נישט צו איך בין יא דארט צו נישט, צו מיינע מענטשן וואס זיי קומען מיט זענען דארט צו נישט, דעטס נאט די אישו. און וואס נעמט עטס ענק נישט איבער די צייטונג שרייבער, זיי מאכן דאך דעם גרעסטן פירסום. שיקט מען א אינגערמאן צו מיר וואס איך זעה ער זיצט אויף אונזער זייט אייביג, איך האב געוויסט ער קומט פון סקווער, ער וויל אז איך זאל זאגן אז איך טו תשובה, ס'איז שקר די גאנצע זאך, און וואס גייט זיין איבערמארגן ווען די דזשאדזש וועט ארויסקומען מיטן ווערדיקט אז ס'איז יא אמת און ער פירט אים אריין אין תפיסה, וואס גייט דעמאלטס זיין? און נאכדעם וואס האסטו אז איך וועל זאגן ס'איז נישט אמת, ווארט ביז די דזשאדזש וועט זאגן ס'איז נישט אמת. און איך הייב אן צו טראכטן, אויב לייב איז געווען אזא ווילדע חיה האט שיעור צובראכן איינעם א פינגער פארוואס האט עטס אים אריינגעלאזט צו ענק אין שטוב אריין? דו זעסט נישט עפעס איז פאני? קען זיין משה מנחם האט נישט געהאט קיין דרך ארץ פאר זיין אייגענע טעכטער אויך נישט, ער האט דאך געקענט רעיפן די קינדער אויכעט. און אפשר גייט דאס זיין די ענסער בעק באלד וועט מען זיך אויפשטעלן אז זיי זענען גאר געווארן גערעיפט פון לייבי'ן. ממילא האט דער טאטע צוריק גערעיפט לייבי'ן. קאם אן, הערטס אויף מיט דעי שטותים. יעדער לייגט עס אראפ, ער איז געווען א ווילדע חיה, האט מיר שיער צובראכן די פינגער. די מינוט דו קומסט ארויס מיט אזא מין פאוער אף ספיטש, ווייסט מען דו זאגסט א ליגנט. סאו נעמט מען אזאלעכע צובראכענע נשמות, צובראכענע קינדער און מען זאגט זיי דו וועסט גיין אויפן סטענד. וועגן דעם האב איך אלץ מסביר געווען מיט די אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד, איך טריי די גאנצע צייט מסביר צו זיין, אפילו אין א מלחמה, אין א שלאכט, איז דא א וועג וויאזוי מען שלאגט זיך, ס'איז דא געזעצן, אפילו אין די גרעסטע מלחמה איז דא געזעצן וואס מען מעג וואס מען טאר נישט, אונז האבן מיר נישט די געזעצן, אונז זעמיר צעווילדעוועטע צעלאזטע פערד, געקומען אדער פון רוסלאנד אדער פון מארמאראש. און און מען שלאגט זיך, שטעלט ארויף די אייגענע קינדער און מאכט פון זיי פירע, איר ווייסט אז די קינדער, יעדעס מאל פרעגט מען דיד יו עווער טעסטיפיי אין א קאורט, זיי מוזן אייביג זאגן אז יא, און מ'וועט פרעגן וואט וואז די אוטקאם, דעט דעי ווער פאונד לייאינג, דזשאדזש גייט עהם איינזעצן, הייסט עס אז זיי האבן געזאגט ליגנט, ער האט נישט עקסעפטעט איין ווארט וואס זיי זאגן, סאו איף יו וואנע דו איט, אז דארף נעמען דיין פארשטארבענע ווייב ארויס פון קבר און זאגן זי זאל קומען דא שטיין. אבער נישט צו נעמען אזאלכע לעבעדיגע פיינע קינדער וואס זיי הייבן יעצט אן ערשט א לעבן, ס'איז אנבעליוועבל, דאס איז נאר א חלק פון וואס ס'איז געווען, ס'גייט נאך קומען אי"ה מארגן, מארגן הייבט מען אן צען דרייסיג, און ס'איז נאך דא אפאר עדות, און איך האלט אז ווי מער עדות ער לייגט ארויף באגראבט ער זיך, כ'מיין ווער ס'קען דעם סיסטעם זעהט אז ער פארט נישט גוט, איי די רבי האט צוגעזאגט, די רבי האט צוגעזאגט פאר בערגער אויכעט אז מ'וועט נישט זיצן, און יעדער איז געשטאנען, ס'איז דא א פיקטשער ווי בערגער שטייט. מאחורי הפרגוד האט זיך געקוקט פון דעם רעבן, דער רבי האט ענק פארפירט אלע יארן, און ס'איז געקומען די צייט וואס דער אייבערשטער וויל שוין נישט זיין גארביטש אויך נישט, און ס'קומט ארויס דער אמת. משה מנחם ווען דו ביסט קלוג, שטעלסט דיך אויף פארן דזשאדזש און דו זאגסט כ'האב שוין גענוג קינדער אין דער ערד געלייגט, איך גיי מער נישט לייגן אין דער ערד קיין קינדער, נאו וועי, איך זאג איך בין גילטי, און גיב מיר וויפיל דו ווילסט, אבער ס'זאל זיין מיט רחמים. ווייל וויאזוי ס'זעהט אויס יעצט איט לוקס ווערי בעד. האבן זיי געדינגען עפעס א סקווערער זאל מיר קומען זאגן איך זאל זאגן אז איך טו תשובה ס'איז נישט אמת די גאנצע זאך איך זעה פונעם רעדן אז ס'איז נישט אמת זעהט אויס זיי פילן אז זיי גייען אזא מיעסן פארלוסט גייען זיי האבן אז זיי ווילן אז איך זאל שוין האבן געזאגט אז ס'איז נישט אמת און עמקות זעה דער דזשאדזש איז געווען אן אנטעסעמיט לאז דיך אפ איך וויל אייך עפעס זאגן. ווען איך זאל קענען נעמען א פרעמד מענטש, ס'וויל מיר אפילו נישט זאגן זיין נאמען, און איך זאל קענען נעמען פון אים עצות, איר הערט, מעג איך אפשפארן דעם האטליין און די גאנצע מלחמה מעג איך צומאכן, ווייל ברוך השם ס'איז דא אסאך סייעתא דשמיא, באט אזא בהמה בין איך נאכנישט. עניוועי, ס'איז יעצט געקומען פון ארץ ישראל האט מען מיך אפגעקאלט נייעס אז איר געדענקט ס'איז געווען עפעס א גרויסער חכם באשי, א גרויסער בעל מקובל מיט א לאנגע בארד, הרב הצדיק רבי יעקב דויטש א בעל מקובל א, ס'איז דא ביים דאווענען זאגט מען וכולם מקבלים עליהם, אלע זענען זיי מקבל, עניוועי, זיי זענען אלע בעל מקובלים, באט דער דויטש, יענקל דויטש איז פון עפולה, איר האט געהערט אמאל אין ארץ ישראל איז דא אזאך ס'הייסט גרעיני עפולה? דא אין אמעריקע איז דא סטארס גרעיני עפולה, אין עפולה וואקסט די בעסטע גרעינים. אין אמעריקע פארקויפט מען אויף פלעטבוש און אויף די גרויסע גאס. אויף קינגס הייוועי, אויף קינגס הייוועי פארקויפט מען גרעיני עפולה. בקיצור איז דא גרעיני עפולה אויף קינגס הייוועי. ער איז געווען אין עפולה. שטעל דיר פאר. ווייסטו, פאלט מיר ביי אינמיטן רעדן יעצט מען רופט דאך מיך יעצט אויף ארץ ישראל ווייל זיי זעען אז דא פארט בעסער ווי דארט. דארטן די רבנים האבן נאך דאס ווארט. איז על כל פנים קען זיין זיי ווילן מיך נעמען אין עפולה צו זיין א רב. כ'האב גרעינים. וויפיל איך ברויך. כ'האב אבער נישט ליב גרעינים. גרעינים הייסט פאפיטעס, ווער ס'ווייסט. מען נעמט אריין צוויי שטיק, מען לייגט עס צווישן די ציין, און מען געט א ברעך אויף, און מען שפייעט אויס ווי א חזיר. איך דערמאן זיך יעצט, ווען כ'האב געהאט נעבעך מיינע צרות, מ'איז יעדער מיר נאכגעלאפן פאר גארנישט, בין איך געווען אין ארץ ישראל, געדענק איך טאקע יעצט, איך דערמאן זיך אז אין עפולה, יעצט געדענק איך טאקע, אין עפולה, האט מען מיר געזאגט אז דא איז דא א צדיק א קדוש, איך בין נאך קיינמאל נישט צוגעגאנגען ווייל איך טראסט נישט די חברה, האט מען געזאגט גיי אריין צום צדיק הקדוש, זאג איך הער אויס, מיך האט מען רודף ווי לאנג איך וויל נישט אפלאזן די מלחמה קעגן די פעדאפיילס, ווייל דאס איז א מלחמה להשם, דערמאן זיך יעצט אינמיטן רעדן האט מען מיר געזאגט, און נאכדעם האט מען מיר געזאגט אז ס'איז דא אין חדרה איז אויך עפעס א בעל מקובל, און דאכטס מיר ביידע זענען שוין געגאנגען זיצן, איך געדענק איך האב דעמאלטס געזאגט ווען איך בין געפארן דעמאלטס איז געווען אזוי, איך בין געפארן. ס'איז א מורא'דיגע זאך געווען. האט מען מיר אויך געזאגט אז אין חדרה איז דא איינער. בקיצור, דער נאמען חדרה, איך האב עס נישט געקענט אפילו נאכזאגן. ביז כ'האב מיך דערמאנט ס'איז דא א פסוק, ותצא מבת ציון כל חדרה. האהאהא. אזוי בין איך געבליבן מיט דעם נאמען חדרה. חדרה. ס'גוט, רבותי, האטס א גוטן געלעכטער, לאכטס, ס'גוט, נאר כ'וויל ענק עפעס זאגן, מ'טאר נישט אנרירן קיין קינדער, מ'טאר נישט אנרירן קיין שוועגערס, און מ'טאר נישט טוהן אפילו מיט קאנסענט, ווייל דא די גאנצע מחלוקת ווען ס'הייבט זיך אן קאנסענט, לויט נחמיה וועבערמאן ס'בכלל נישט מן התורה, און לויט די וויזיט זעמיר יעצט געווען ביי די בני טויבענפעלד זעמיר געוואויר געווארן אז ס'הייבט זיך גאר אן ביז די צוועלף, נאך די צוועלף אויף איין זייט, אויף צוויי זייטן, מ'טאר נישט גיין עקסטער פראנט, אה, איך בין א, אונז זעמיר שוין אזוי קאנפיוזד. אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט וויל איך ענק זאגן, רבותי, מען זאל אויך וויסן מען טאר נישט אנרירן קיין קראנקע קינדער, און מען טאר נישט אנרירן קיין יתומים, ווייל דער טאטע זיצט אין קבר און ער וויינט, און ביז דער אייבערשטער שיקט צו איינעם וואס ער גייט אים אריין לייגן אין דזשעיל אויף אייביג, אזוי ווי ס'שטייט דאך אין חומש, והיה כי יצעק אלי ושמעתי. טי, דאס מיינט אז דו וועסט אויך הערן. דא איז דא אסאך צו הערן. טאטש נישט קינדער פון צובראכענע שטובער. דאס וועט נישט זיין קיין ענטפער. דאס האמיר אונז שוין געפראגרעמט. דאס הייסט דזשאוק נאמבער עיטי סעווען. טאטש נישט קיין קראנקע קינדער. דאס הייסט דזשאוק נאמבער פֿיר הונדערט און זעכצן. מ'האמיר שוין אלע דזשאוקס געהערט. קיעפ יור הענדס טו יור סעלף. דעטס אלל יו שוד דו. און דאס זאל ענק די תשעה באב אויסלערנען. דער אייבערשטער האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש. ווייל מען האט נישט געהאלטן די הענט ביי זיך. בקיצור, און ער האט געטון מעשה מגונה מיט קינדער, קיינער האט עס נישט געגלייבט, צום סוף האט זיך ארויסגעוויזן אז היינט איז געווען זיין סענטענסינג, און מען האט אים געגעבן גאנצע ניין יאר, ניין יאר האט מען אים געגעבן, סא איך וויל מסביר זיין פארן עולם, איך האלט אין איין זאגן, ס'גייט אונז נישט אזוי גוט ווי אונז וואלט מיר געוואלט אז ס'זאל גיין, אבער ס'גייט אונז זיכער נישט אזוי שלעכט ווי עטס וואלטס געוואלט ס'זאל גיין. אז מען טאטשט א קינד קאסט עס א פרייז, וויפיל? ס'ווענדט זיך וויפיל קאנעקשאנס מען האט, וויפיל געלט מען געבט אויס, אבער ס'קאסט א פרייז. יעצט דער וואס האט מיך אפגעקאלט פון ארץ ישראל, ער מאכט זיך א גאנצע זאך, זאג איך אים הער אויס, אונז האמיר א דיים א דאזען רבנים, בעל מקובלים, חכמים, פינטו האט געשאלטן דארטן דעם פאליס, ער האט זיך גענומען דאס לעבן, ער האט אים געהייסן זאל זיך נעמען דאס לעבן, פרעג נישט. כ'בין זיכער אזוי. יעצט דער וואס האט איינגעזעצט דעם עזרא פון צפת, ס'איז דא איינער, כ'האב ענק שוין געזאגט, עזרא שיינבערג, ער שעלט די גארדס אז טאמער זאל מען אים נישט ארויסלאזן וועט ער זיי פארווארפן פון ביידע וועלטן. ס'איז געווען ווען דער שומר אמונים איז געווען אין תפיסה, ער איז געווען אויף טרייעל, האט דער אלטער שומר אמונים באפוילן פארן דזשאדזש אז טאמער ער וועט נישט ארויסלאזן זיין זוהן פריי וועט ער אים פארווארפן פון ביידע וועלטן, האט ער אים געזאגט אזוי. צו ער קען מיך פארווארפן פון ביידע וועלטן צו נישט איז א קוועסטשען, אבער צו איך קען אים איינזעצן אין דזשעיל, דאס איז זיכער אז איך קען, און איך וועל טון וואס איך קען. סא דער עולם האט געמיינט מ'וועט אנהייבן צו לעבן אין מיסטיקעלס, ס'איז געווען אמאל אין א סטעיט וואס דארטן איז געווען אסאך וויטשקרעפטס, דו גייסט אין מעסעטשוסעטס, ס'איז געווען אסאך טרייעלס אין קאורט, זיי האבן אויך פרובירט צו מאכן די האוקעס פאוקעס, רבותי דאס ארבעט נישט. קיינער דערשרעקט זיך שוין נישט מען האט איינגעזעצט א רב, אונז האמיר שוין אזויפיל רבנים ליידער וואס מען האט איינגעזעצט. אז ס'איז שוין נישט אינטערעסאנט אפילו, איך מיין ס'איז דא מער רבנים ארעסטאנטן ווי מענטשן. און יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן, איך האב געהאט די זכי' אז מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון קליימער, איך ווייס נאר נאכנישט פארוואס, כ'האב געוואלט וויסן, חזקאל טייטלבוים דאוונט אין דעם זעלבן בית מדרש, וויאזוי קען ער זיין א בעל מקרא און ער קען זיין א בעל תפילה, איך פארשטיי דאס נישט. עטס גלייבטס נישט אז ס'מוז, ס'שטייט אין שלחן ערוך אז ס'מוז זיין א ירא שמים מרבים? קאלט מיך אפ דארטן איינער און ער זאגט מיר, די ז, איך האב עס פארציילט פאר איינעם אלס א סוד, איך בין א דיין, נו אזוי ווייסטו דערפון? זאג איך אים, די גמרא זאגט, כל מילתא דאיתאמר בי תלתא לית ביה משום לישנא בישא, וועגן דעם, א זאך פון א בית דין האט א קול, איך ווייס דערפון? איך בין דאך שוין געוואויר געווארן דרײַ וואכן נאכדעם. יעצט, איך וואלט געוואלט זען עלפערט מיט דעם יצחק שטערן, איך וואלט געוואלט זען ווי עטס ווארפטס אים ארויס. איך וויל זעהן צו עטס האטס קארידזש צו נעמען חזקל'ן און זאגן הער אויס יו אר רימאווד פראם אלל די סערוויסעס, ווייל טאמער מען טעט עס טוהן גייט מען ווייזן א מעסעדזש פאר די קינדער אז דער חזר האט נישט קיין ווערד, אזוי הייסט עס דער חזר האט א ווערד, שטעל דיר פאר נחום ראזענבערג זוכט א שול ווי צו דאווענען, און חזקל טייטלבוים האט א שול, און די אלע אנדערע חזירים האבן א שול, חזקל טייטלבוים האט א שול ווי צו דאווענען נחום ראזענבערג האט נישט קיין שול. אויסער אז מען זאל שיקן דעם חזקל טייטלבוים ער זאל דאווענען ביי דוד ראזענבערג, ביי דוד ראזענבערג קען ער דאווענען. און דער אמת איז, ס'איז יעצט געווען א מעשה אין מאנטשעסטער, ס'איז דא א אינגערמאן, זייט אלע יארן האט ער ליב געהאט אנצוטון זיין מאמע'ס קליידער, ער האט ליב געהאט אנצוטון זיין ווייב'ס קליידער, ענדליך, ער האט נישט געהאט קיין קינדער אזוי גרינג, די בוני עולם ומחריבם האבן אים געהאלפן, און ער האט פינף זיסע לעכטיגע קינדערלעך, פינף, נישט איינס, נישט צוויי, נישט דריי, נישט פיר, נישט פיר, נאר פינף, נישט פיר, נאר פינף. שטעל דיר פאר יעצט איז ער געגאנגען און געמאכט אן אפערעישאן און ער געווארן א פרוי, ער האט זיך געווען ווי וואס מען מאכט די געהעריגע אפערעישאנס, סאו יעצט איז די שאלה איז אזוי, ס'דא רבנים וואס טענה'ן אז זיין ווייב דארף בכלל נישט קיין גט, ווייל ער איז א משוגענער און ווייל ער האט דעמאלטס אויך שוין געווען א פרוי, איך קען נישט די אלע פאליטיקס, ס'איז נישט קיין חילוק, דא וואס האלטן אז זי ברויך נישט קיין גט, אבער צו זי ברויך יא צו נישט דאס איז נישט וויכטיג, איך וויל פרעגן דעם עולם. אונז זעמער טאקע שוין אזוי צעדרייט, אונז געמער שוין אזא שוואכן חינוך, אז איינער רעדט זיך איין אז ער איז א פרוי, און א פרוי רעדט זיך איין ער איז א מאן, און נאכדעם וויל איך פארשטיין נאך א זאך, ער רעדט זיך איין ער איז א פרוי, ער האט געהאט איינעם צו וועם זיך דורך צו רעדן זיינע פראבלעמען? יעדער וואלט אים ארויסגעווארפן, אונז קעמער דאס אפילו נישט הענדלען, סאו ווי זענען אלע רבנים געווארן אזאלכע גרויסע חכמים ווען ס'קומט אין טשיילד סעקשועל אביוז, דארט קען יעדער אלעס און מ'ווייסט אלעס, וואט אר יו אלל דזשאוקינג עראונד? זענט דאך א באנטש אוו לייצים. נאך דעם יעצט איז די שאלה איז אזוי. חזקל טייטלבוים איז צוגעפאלן צו זיין שוועגערן, קען זיין ער האט געמיינט צו א זכר, קען זיין ער האט נישט געמיינט נאר פשוט צו טאטשן אן אשת איש, הגם משכב זכר איז סקילה און אשת איש איז חנק, אבער העי וועיט א מינוט, איך האב פאר אים א גוטן פסק הוראה. ער האט געזען זי גייט מיט א קלייד אבער געמיינט האט ער אפשר אז דאס איז א בחור. קאמאן רבותי אינז זעמער אזוי אין דרערד אז אינז קעמער זיך נישט אפילו שוין אויפהייבן דעם קאפ. ס'איז א ליטווישער יונגערמאן א בן תורה. ס'איז דא א פיקטשער ווי ער זעט אויס. אלס יונגערמאן זעט ער אויס זייער איידל. און אלס פרוי זעט ער אויס אגלי און דיסגאסטינג. און ווי וועט ער יעצט אנקומען? אראפגעברענגט פינף קינדער צו מאכן א חורבן פון זיי, און ער האט געוואוסט פאר די חתונה, ער האט נאך אלס יונגל און אלס בחור אנגעטון זיין מאמעס קליידער, ממילא אז ער האט געוואוסט פארוואס האט מען אים חתונה געמאכט, דאס איז דאך אונזער חורבן, מען ווייסט די חסרונות פון די קינדער און מען זוכט זיי א שידוך אן קיין חיסרון, און נאכדעם איז זי יעצט סטאק מיט פינף קינדער, קודם דארף מען דאס אויפכאווען, אויפברענגען, און נאכדעם דארף מען דאך פשוט ווער וועט זיך פון זיי משדך זיין מיט אזא. נעבעך אזא צושלאגענע און אזא צובראכענע פעמילי, סאו איך פארשטיי באמת נישט וואס טראכט דער עולם, וואט דו יו ריעלי טינק אז מ'איז מזיק יענעמ'ס פראפערטי דאס איז א מצוה? אומגעברענגט א אידישע טאכטער מיט פינף קינדער, און ווער ווייסט צי זיי האבן נישט די זעלבע דזשינס ווי דער טאטע, עס וועט זיך נאך אויך באלד איינרעדן די אינגלעך אז זיי ווילן ווערן מיידלעך און די מיידלעך אז זיי ווילן ווערן יונגלעך, און וואו וועט מען דעמאלטס אנקומען? קיינער טראכט נישט. און נאכדעם בעט מען דעם אייבערשטן שיבנה בית המקדש, ס'איז חרוב געווארן וועגן דעם ווייל מען האט איינער דעם אנדערן בא'גנב'עט און בא'גזל'ט און בא'ראבעוועט,, עס איז א געהעריגע גניבה גזילה וואס די וועלט האט עס נישט געזען, און די משפחה שיקט ארויס פון מאנטשעסטער בריוון אז ס'איז נישט אמת, ס'איז ממש חוטא ומחטיא את הרבים, מ'איז מוצא לעז, מ'איז נישט מוצא לעז, ס'איז דא א פיקטשער פון אים אלס מיידל שוי. סאו אלעס איז הוצאת לעז? כ'וואלט פרעגן, אפשר איז מיין האטליין אויך הוצאת לעז? נו אז ס'איז הוצאת לעז פארוואס מאכט עטס ענק צו טון? פארוואס האט מען מיך געדארפט ארויסווארפן פון ביהמ"ד? מ'גייט זאגן אה דער משוגענער האט דאך א האטליין פול מיט הוצאת לעז. סאו אבוויעסלי יו דו בעליוו וואט איי סעי, הא? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איז געשען דא א מעשה וואס א פרוי איז געשפרינגען, א מיידל איז געשפרינגען. ס'איז א ביטערער אומגליק. יעצט מ'געט זיי א פארגלעט, מ'געט זיי א באגראב, און ס'איז שטיל געווארן. יעצט איך וויל רעדן צו די אידישע טאכטער ווען דו גליטשסט דיך אויס, יעצט די ערשטע זאך הייבט מען אן צו בעשן אידישקייט ס'איז אמת עלטערן מאכן אסאך מיסטעיקס אין חינוך פון קינדער זיי ווארפן זיי ארויס אבער לאמיר פארשטיין מיט דעם וואס דו גייסט אוועק האסטו געלעבט העפיער מ'איז געגאנגען צו פוטסטעפס איך זאג שוין לאנג פוטסטעפס געבט דיר גארנישט מער ווי אן עדיוקעישן דאס קענסטו האבן ביי אונז אויכעט ביי אונז מיין איך צו זאגן קען גיין ס'איז דא אזויפיל פראגרעמס מיט אלע מ'מוז גיין צו פוטסטעפס זאגן אז לית דין ולית דיין, ס'איז נישט דא חלילה א באשעפער, ס'איז נישט דא חלילה א תורה. דאס מאכט דיך פילן אסאך העפיער? איך זע נישט, איך זע זי איז געווען א פוטסטעפס רעסיפיענט, און עט די ענד אוו די דעי האט זי זיך גענומען דאס לעבן, זייער ביטערליך. יעצט גייט דער עולם אנהייבן, ניין זי האט זיך נישט גענומען די לעבן, זי האט זיך אויסגעגליטשט, אקעי זי האט זיך אויסגעגליטשט, אקעי זי האט זיך אויסגעגליטשט, און זי איז אראפגעפאלן און זי איז גע'הרג'עט געווארן, און ווי העפי איז זי געשטארבן? א מיידל אליינס? סאו איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך. יעדער מיינט טאקע אז מיט דעם וואס דו טוסט אוועקגיין פון די קאמיוניטי, קודם כל טוסטו וויי די קאמיוניטי. ניין, דו דארפסט טון אזוי ווי איך, שטעל דיך אריין אין דעם קאמיוניטי און זאגן איך וועל פייטן פאר מיין קאמיוניטי. דוד מלך ישראל, וואס איז זאגן מיר זיין תהילים? דוד מלך ישראל איז זיך געגאנגען שלאגן, זיין מישן איז געווען, נאכדעם וואס מ'איז אריינגעקומען אויף ארץ ישראל, האט א קעניג געמוזט מאכן דארט דריי זאכן, איינס איז געווען, אויסצומעקן דעם זכר עמלק, מ'זאל די שבעה עממין פארטרייבן, די אלע זאכן זענען געווען געמאכט צו ווייזן פאר די דורות העתידים, אונז דארף מיר פייטן. יעצט די פרייע האבן עס אפגעלערנט ראנג, אז ווען ס'קומט א מעשה, צו בויען ציוניזמוס מיט אראבער מען זאל זיך שלאגן און בלוטיגן, ניין ניין ניין דאס טאר מען נישט, דאס זאגט דער אייבערשטער אז איך האב ענק באשוואוירן א שבועה עטס זאלט זיצן איינגעלייגט. אבער דאס אז מ'וויל אונז אומברענגען פון אידישקייט, דאס אז ס'טוט זיך וואס ס'טוט זיך אין די שטאט און יעדער זאל אנטלויפן, סאו די מיידל איז אנטלאפן, און דער אמת איז זי האט נישט געהאט וואו צו זוכן העלפ אויך נישט, איך בלעים איר נישט אז זי איז אנטלאפן, וואו האט זי געקענט זוכן העלפ, ווער וואלט איר אויסגעהערט אפילו? ווער קען הענדלען די פראבלעמס? און דאס איז די זאך וואס איך האלט אז ס'פעלט אויס זייער וויכטיג. איך פאר ארום איבעראל מאכן מקוואות, אה כ'האב פארגעסן כ'האב שוין נישט געמאכט דרייסיג יאר קיין מקוואות, ענקערע סאטמארע מעשות, איר זאלט וויסן אין יעדע קאמיוניטי צו ס'איז א איד צו ס'איז א גוי איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט פירסט העלפ. ס'האט א יעדער האט אן אנדערן נאמען דערפאר. דאס מיינט אזוי, א בחור אדער א מיידל פילט ער איז אנגעשטרענגט אין די נערוון די טאטע גיבט אים נישט וואס ער דארף ער גיבט אים א פראסק ער איז ער האט זיינע פראבלעמס אזוי ווי יעדער האט ווער ס'זאגט ער האט נישט געהאט קיין פראבלעמס איז א ליגנער פארוואס זאל אזא בחור נישט האבן א פלאץ ווי אריינצוגיין זיי האבן אזאלכע אפיסעס ס'איז דורך די האספיטעל ס'איז דאס. למשל אזא פסח תקוה דארף דאס אויך האבן, מען דארף קענען אריינגיין זאגן דאס איז מיין נאמען, דאס איז מיין בירטדעי, כ'האב נישט קיין אינשורענס, צו כ'האב יא אינשורענס, די גאווערמענט גיבט אויף דעם געלט, איך בין סועסיידעל, כ'בין דיפרעסט, איך בין בייפאולער, וואטעווער איט איז, איי ניד העלפ, גייט מען גראד אראפ זעצן זיך מיט מיט א סייקייטריסט, מען זעט צו ער דארף האבן מעדיקעישאנס צו נישט, ווי ער האלט. אונז האט מען געבויעט אז אין ארץ ישראל זאלן די ציונים אונטערגיין, מ'האט געבויעט דאס גאנצע רעלידזשען אז מ'טאר נישט גראבן די טויטע, די סוף האט זיך אויסגעוויזן ס'האט מען אלעס געטוהן, און דא איז עס געווארן נעגלעקטעד, אין ארץ ישראל איז אויך דא אזאלכע פראגרעמס, ווייל איך רעד דאך מיט זיי כסדר וועגן סעקשול אביוז זאגן זיי ס'האבן די פראגרעמס א מענטל, ווי האט אזא מיידל געדארפט זיך גיין אויסרעדן? צו וועם? צו נחמיה וועבערמאן? איז זי געגאנגען אין די גאווערמענט זיי האבן אים איינגעזעצט, האט מען געהאט איין קאנדידאט וואס האט אויסגעהערט די מיידלעך? ער וואלט עס אפילו אים פרעגנענט געקענט מאכן, סאו פארוואס זאל מען נישט פירן א קאמיוניטי אזוי ווי מען דארף פירן א קאמיוניטי, אונז פיר מיר א קאמיוניטי אזוי ווי דר'ערד ליגערס, אנבעליוועבל, איז דאס א מורא'דיגע פראבלעם ווייל אונז זינקט מען נאך און נאך און נאך און נאך, און עס האט קיינמאל נישט געטארט געשען אז אזא מיידל זאל זיך נעמען דאס לעבן. און נאכדעם שטעלט זיך ארויס איז זי געגאנגען אויף פוטסטעפס, זי האט געמיינט אז זי וועט עפעס האבן, וואס האט זי געהאט, זי האט געהאט שאנד מיט חזיר פעטן און דאס אלעס, אבער קוק זי איז געווען זייער געלערנט, זי האט נישט געדארפט פוטסטעפס צו דעם, און שטעל דיר פאר, הער לייף וואז ע פיס אוו מיזערי זי האט עס געענדיגט. איך וויל זאגן פאר א אידיש קינד, סיי א בחור סיי א מיידל, סיי א אינגערמאן סיי א ווייבל, אויף די אנדערע זייט איז נישט גרינער די גראז. ס'איז נאר א טשעינדזש, באט איף איטס פאר די בעדער אר די וואורסט דאס האסטו אויסגעפונען שפעטער, ווייל קיין שום איד וואס זיין מאמע איז געגאנגען אין מקווה און מ'האט אים געגעבן צו עסן כשר'ע מצות פסח, קיין שום אזא מענטש וויל נישט שטארבן גוי'איש, אפילו בלעם האט געשריגן תמות נפשי מות ישרים. נאכדעם הייבט זיי אן וויי צו טון פארוואס זיי האבן עס געטון, צוריק קומען איז זייער שווער, שלעפט מען נאך א שוועסטער אוועק און נאך א שוועסטער אוועק און נאך א ברודער אוועק.
יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן פארן עולם, אפי' ביז מ'עט אנהייבן צו טון עפעס אין אונזער קאמיוניטי, וויל איך ענק זאגן אז ס'איז דא א נעשענעל סועסייד פריווענטשען לייף ליין, אזוי הייסט עס, ס'איז געספאנסערט ביי די יונייטעד סטעיטס דעפארטמענט אוו העלט ענד יומען סערוויסעס, און טאמער איינער האט נעבעך אמאל א ווי מ'זאגט ער ווערט אנגעשטרענגט די נערוון צו וואס און ער פילט ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, איז דא א מ'קען קאלן, וואן עיט האנדרעט טו סעווען טרי טאלק, TALK, טי איז נאמבער אכט, A איז נאמבער טו, L איז נאמבער פייוו, און K איז נאכאמאל נאמבער פייוו. סאו בקיצור, וואן עיט האנדרעט טו סעווען טרי עיט טו פייוו פייוו. ווען איינער פילט ער איז אנגעשטרענגט זאל ער זיך זיכער נישט צוריקהאלטן פון צו קאלן, ווייל טאמער וועט ער זיך צוריקהאלטן פון צו קאלן קען אויסקומען ער זאל חלילה שטארבן. יעצט ס'איז אויך דא א וועבסייט די אלע וואס האבן די כלי www. SAMHSA. GOV. דאט גאווערמענט. איך בעט דעם עולם ווער ס'פילט אז ער איז א וויקטעם אדער ער איז וויקטעמייזט אדער ער האט גענומען סאבסטענס אביוז אדער ער איז האט א פראבלעם מיט מענטל העלט זאל האבן דעם נאמבער הענדי ס'קען נאך צוניץ קומען. נאכאמאל די נאמבער איז עיט האנדרעט טו סעווענטי טרי עיטי טו פיפטי פייוו וואן עיט האנדרעט טו סעווענטי טרי טאלק ס'דא מיט וועמען צו רעדן. כ'האב אמאל געטוהן וועגן עפעס א מקווה אין פארטא ריקא האב איך געדארפט בויען א מקווה עפעס איינער א ברוין האט מיך גערופן איז די ערשטע זאך בין איך אראפגעפארן צום ליבאוויטשער שליח און געפרעגט וואס גייט דא פאר האט ער מיר געזאגט ליסן די חברה האלטן ביי גארנישט עס איז דא מענטשן זאגן זיי זענען אנוסים פון ספעין און איך וויל זיי אויכעט נישט אננעמען און פארטיג און כ'האב זיי טאקע נישט געבויעט די מקווה און די סוף איז געווען אסאך האבן אנגעהויבן צוריק צו גיין נאך דעם מיט צלמים אויך דאס האבן געטענה'ט, אמת'ן זעמער אנוסים פון ספעין, אבער און די טאטע איז דאך אבער געווען א קאטאליק, האבן זיי געגאנגען אנגעהויבן צו גיין מיט צלמים און מיט מגן דוד'ס, איז האב איך דעמאלטס געהאט גערעדט מיט איינער פון די רבנים וואס זענען פון די גרעסטע אין מאכן גרים, האט ער מיר געזאגט ער האט אין פלארידע א פלאץ, ער ברענגט זיי אריין קודם אויף א יאר, און ער הייבט זיי אן קודם אז זאלן.

נאכדעם טאמער איינער האלט שוין אויס א גאנץ יאר, הייבט ער אן צו לערנען די מצוות וואס א איד דארף טון, דאס דויערט אויך א יאר. יעצט פאר ער הייבט זיי אן צו לערנען אפילו די שבע מצוות בני נח, פרעגט ער יעדן איינעם, זאג מיר, ביסטו אפשר א חולה רוח? האסטו עפעס קראנקייטן? האסטו מעדיקעישן צו אלעם? זאגט ער מיר, דארפסט לאכן, אכציג פראצענט, אכציג פראצענט זענען אלע קראנק. ער טרייט צו טשענדזשען רעלידזשען ווייל ער מיינט אז דאס וועט אים מאכן געזונט. אבער ער האלט נישט ביי גארנישט. ס'האלט נישט ביי גארנישט. ער זאגט פון הונדערט גוים בלייבט איינער אדער צוויי אמת'ער ערליכער איד וואס ער מיינט עס ערנסט. די איבעריגע פאלן דורך אדער דאס ערשטע יאר אדער ביי מערי דזשעין אדער דאס צווייטע יאר פאלן זיי דורך ווייל די אידישקייט איז צו שווער. און דאס זאל יעדער וויסן. א קומט א גר זיך מגייר זיין דארף מען קודם וויסן אז עס איז נישט קיין חולה רוח אפשר איז ער א מענטל דיסטורבד משוגענער. און די זעלבע דארף מען וויסן, אז א מיידל האט א פראבלעם זאל זי וויסן זי דארף האבן העלפ, און די איידיע פון צו לויפן פון ארטאדאקסי צו רעפארם צו צו קאנסערוועטיוו איטס נאט גאנא העלפ יו, ס'וועט דיך נישט מאכן געזונטער, ס'וועט דיך נישט מאכן א בעטער פערסאן, צו די נייע משפחה וועסטו דיך נישט קענען צופאסן, צו די נייע פרענדס ווייל זיי זענען וועי פעדזשד אוט, און צו די אלטע וועסטו מער נישט קענען צוריקקומען, און מען דארף פשוט האבן א פלאץ ווי אזא מיידל זאל זיך קענען אויסרעדן דאס הארץ. מען דארף האבן א בית דין, מען דארף האבן העלפ, טערעפי, סייקייעטרי, סייקאלעדזשי, יעדער האט זיך אפגעוואשן די הענט, געשטארבן, באגראבן און א גוטן פורים, דעטס נאט ענאף, נאו וועי. איך וויל ענק אויך זאגן, מען רעדט אייביג אז דער עולם טוט נישט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי טוען, איך ווייס פון א פרוי וואס זי איז א לייסענסד סייקאלעדזשיסט, און זי האט געוואלט מאכן אזא האום פאר קינדער זאלן קענען אמאל זיך בארואיגן, שלאגן זיך מיט די עלטערן, צו זיי האבן אנדערע פראבלעמען, וואס זיי קענען זיך אויסטשוכענען אויפאמאל אויף א וואך, צו צוויי, צו אויף א חודש, מיט געבן טערעפי, און די רשעי הדור האבן נישט געלאזט, ווייל זיי ווילן אלע געלטער זאלן זיי קענען גנב'נען, אבער אז איינער וויל עס מאכן ערליך, לאט מען נישט, און דאס גייט ארויסקומען, ער וואטשט זיך צו, עטס ווייסטס, ס'איז יעצט געשען ברעיקינג נוז, דער אשכנזי. Wow וואס ער האט געמאכט היינט א באמבע, אונז האמיר געמיינט אז אונז זעמיר ביי א פלאץ ווי מען מאכט א באמבע, אשכנזי האט מען גענומען אין קאורט, מען האט געכאפט אז זיי האבן אלע עי קעי פאליסיס מיט פאלטשע, מען איז געקומען מיט אפאר ארידזשינעל דעט סערטיפיקעטס, יעדער איז געקומען מאנען די חובות, און דער דזשאדזש האט געזאגט ער גייט מאכן אן אינוועסטיגעישן אויף אלע עי קעי פאליסיס וואס דא גייט פאר, די אלע האגערס מיט די. אלע רעבישע קינדער טייטלבוימס צו די אשכנזיס וואס דער זיידע האט זיי צוואה געלאזט אז קיינער זאל נישט ארבעטן, דער מעלבורנער רב, ער האט אמאל געהאט אין מאה שערים א פלאץ, א סטאר, וואס ער האט אנגעטון בראז און גוירדלס פאר פרויען, ער האט זיך אויסגעטרייט צו ס'פיט צו נישט, שפעטער האט ער זיך מייאש געווען, ער פארט אויף מעלבורן אויסטראליע און ער ווערט א רב. און ער האט איבערגעלאזט קינדער מיט אייניקלעך זאלן אלע גיין עפעס טוהן נאר נישט ארבעטן, איינער קומט עדות זאגן פאלש בערל אשכנזי און דער אנדערע טוט דאס און יענץ און זיי וואטשען צו, סא איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז געווען יעצט א גרויסע מיטינג א שיינע מיטינג און דער הויפט פון די עף בי איי דער אסיסטענט פון די עף בי איי איז דא געווען האט ער געזאגט אזוי רבותי זאלטס וויסן ווען איינער גנבעט פוד סטעמפס ווייס מען אונז ווען ער האט א הויז און ער האט נישט איינגעגעבן ווייס מען אונז אז ער גייט אויף א פאלשן נאמען ווייס מען אונז איינציגע זאך איז אונז קען מען נישט אנקומען צו יעדע נידי גרידי באט דאונט טינק אז אונז ווייסט מען נישט דזשאסט ביקאוז ווי דאונט פיק יו אפ. ווען איינער נעמט א פאלשן לאון אין די באנק ווייסט מען, ווען איינער האט דרײַסיק קרעדיט קארדס און ער צאלט נישט ווייסט מען, ווי נאו עווריטינג באט ווי קענט קעטש אפ טו עווריבאדי. און ער האט זיך געבעטן ביים עולם זאלטס אויפהערן די אלע גניבות מיט די אלע שייגעץ שטיק. סאו דאס איז וואס איך וויל זאגן פארן עולם, דאונט טינק דעט וואן דעי דער נאט גאנע קעטש אפ וויט יו. סאו יעצט האט מען. ער קעטשט אפ מיט די אלע עי קעי פאליסיס, אלע האגערס, טייטלבוימס, דא ס'איז געווען דא איינער ס'איז געווען א מולטי מיליאנער ער האט אפגעקויפט דער באנד דעם גאנצן בעסמעדריש האט ער אפגעקויפט מיט איין טשעק אפאר מיליאן דאלער, איז ער געווען שולדיג צוואנציג מיליאן פאר די בענק האט ער אראפגעלייגט זעקס און ער האט צוגעקויפט. ער איז גראדע אויכעט א רב א גנב, געהאט עי קעי פאליסיס ער מיט משה פרידמאן מיט אלע, דער סוף הער איך יעצט אז ער ארבעט פאר פארן ברויט און פיש אויף א גאנצע וואך און חלות אויף שבת און וויין, רבותי סטאפ דעי אלע גארבידזש און שטערטס נישט אנדערע וואס זיי ווילן יא טוהן אמת'דיג און טאקע אריין לייגן די געלט פאר די זאך וואס די גאווערמענט געט עס פאר.
שרייט מיר אן מענטשן, וואס מאכסט דיך משוגע, דו זאגסט אייביג מען דארף טוהן, מען דארף טוהן, מען דארף טוהן, ווער הערט דיך דען? כ'וויל ענק זאגן, איטס פאני אר נאט, מיך הערן זייער אסאך מענטשן, קומען גרויסע גבירים מיליאנערן קומען צו מיר צו, און זיי זאגן אז אונז וויל מיר זייער שטארק הערן וואס דו זאגסט, ווייל מאנכע ווילן מאכן דעם פראגרעם, מאנכע ווילן יענעם פראגרעם, מאנכע ווילן מאכן פאר קינדער, וואס מען האט מאלעסטעט, סאו מען הערט מיך, און איך האלט ווי שנעלער מען טוט עס טון וועט מען האבן א סעיפער קאמיוניטי. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, זייער א וויכטיגע אינטערעסאנטע זאך וואס איז מיר בייגעפאלן, מען האט מיר געאפערט אז דארט ווי איך דאווען אין בית יעקב אוהב שלום זאל איך דאווענען ראש השנה יום כיפור, ס'איז געווען דא איינער אן עלעקטרישן ברוין, ער האט באקומען א סטראוק, און קען ליידער מער נישט דאווענען, און זיי זעען דאך איך בין אן אבל און איך דאווען צופארט ברוך השם זייער גוט, אלעס א מחיה. זיי זאגן זיי האבן ליב מיין ספיד, דאווען נישט צו שנעל נישט צו שטאט, איך שריי נישט צו הויעך, עניוועי האבן זיי מיר געאפערט אז איך זאל דאווענען ראש השנה יום כיפור, איך האב זיי מסביר געווען אז איך טאר נישט ווייל איך בין אן אבל, ווען איך בין דער בעסטער בעל תפילה און עטס טרעפטס נישט אן אנדערן איז איין זאך, אבער אזוי, איך מיין בסך הכל בין איך א איך קען פארן, דאס אלעס, האב איך זיי געזאגט איך קען דאס נישט טון. יעצט איז מיר בייגעפאלן, חזקאל טייטלבוים ווען ער איז געווען אן אבל האט ער געוואלט בלאזן שופר, ער האט געוואלט דאווענען, און אברהם עמרם מייזליש האט אים געזאגט אז ער טאר נישט, סאו כ'האב געוואלט וויסן אפשר קען מען אנטראגן אז חזקאל טייטלבוים זאל קומען דאווענען דארטן אין בית יעקב אוהב שלום, גרעפצן גרעפצט ער, אה, מהרא, אה, כ'געדענק נאך וויאזוי ער האט געדאווענט, ס'איז געווען א דיזעסטער. אפשר איז שוין יעצט די צייט ער זאל קומען דאווענען בית יעקב אוהב שלום? ער זאל זיך קומען צושטעלן זיי וועלן אים פארהערן, און אויב ס'וועט זיי געפעלן קענען זיי אים הייערן. פארשטייסט? איך, מיך האט מען ארויסגעקאפעט פארוואס ווייל וועלפעיר האט אזוי געוואלט. הע, שטעל דיר פאר, חזקאל גייט זיי מוצא זיין מיט קריאת שמע, מיט תפילה, מיט תפילין, איך ווייס און מיט שופר, און מיט די אלע מצוות וואס ס'ברענגט דער הייליגער יום טוב. שטעל דיר פאר. עניוועי. שוין, יעצט עמער גייען נאך אביסל ווייטער, הגם דאס איז נאר צוגעלייגט. וועגן דעם קאורט, מארגן גייט זיך אנהייבן דער קאורט צען דרייסיג, איך בעט משה מנחם גיי אריין צו דעם רעבן, רעבע זאג אים עד כאן, דו האסט מיך שוין גענוג פארפירט, דו האסט אונז אלע שוין גענוג פארפירט, לעטס סטאפ די בעלאוני, רעבע ערלעדיג מיט אלע דיינע קאנעקשאנס אפצושטעלן דעם גאנצן קאורט און מאכן א דיעל, וועסט גיין זיצן אויף אפאר יאר, עס וועט דיר גארנישט זיין, איך בין נאכנישט אזוי זיכער אז די אלע מיידלעך וואס זיי קומען דא טעסטיפייען פאר דיר, איך בין נאכנישט אזוי זיכער אז דו האסט זיי אויך נישט געטאטשט. ווייל אז מען קען טאטשען לייב אין א בחור אז מען האט אזוינפיל פלייש ארום זיך, איים נאט סאו שור עניטינג ענימאר, נישט איך זאג אז דאס איז געטוהן, איך זאג נאר איך בין שוין היינט נישט זיכער, איך וואלט שוין נישט אראפגעלייגט א שבועת היסת ביי די רבנים אז דו האסט נישט געטאטשט זיין אייגענע קינדער, קען זיין אז יא, ווער ווייסט, היינט קען מען שוין גארנישט וויסן. דיין ברודער איז א נואף, ער האט אפגעהארגעט נעבעך א בחור, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען אבער אין סקווער ווייסט יעדער ווער ער איז, אפגעהארגעט נעבעך, און געהאט גוטע קאנעקשאנס, האט מען אים געבן צען יאר פראבעישאן, זיי האבן אפילו געהאט עווידענס, זיי האבן אפילו געהאט עווידענס אויף דיין ברודער אז מען האט אים אנגעקאלט אויסצופרעגן, ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז די פאליס, האט ער מודה געווען יא כ'האב עס געטון און ס'טוט מיר לייד, ס'איז געווען ממש עווידענס מיט אלעם, נאר וואס ער האט גראד געזאגט איך גיי מיך נישט שלאגן מיטן סיסטעם. כ'בין מודה, כפרה דערויף. דער משה מנחם האט געזאגט איך גיי מיך שלאגן מיטן סיסטעם, און דאס איז א צרה, איך האב אים געזאגט פארדעם, איך האב געשיקט מעסעדזשעס, דאונט פייט סיטי האל, יו אר נאט גאוינג טו פאר, און ער איז געווען א חכם, ער וועט ארויפשטעלן אלע מיידלעך, כ'וויל דיר זאגן, שיין זענען זיי אלע, געקלויבענע דיימאנטן, שיין, חסידיש און אידיש. אבער זייער אויפברענג ווייס איך נישט, איך בין שוין היינט נישט זיכער גארנישט, ווי אזוי האסטו געקענט לאזן אזא, זאגסט דיך אליין אז מ'האט שיער אפגעבראכן די פינגער פאר איינע פון דיינע קינדער, און ווי אזוי האסטו געלאזט דעם מענטש, לייבי, אז זאל זיך דרייען ביי דיר אינדערהיים? איך פארשטיי דאס נישט. איך פארשטיי עס נישט. כ'האב מורא אז ס'איז געווען א שמור לי ואשמור לך. דו האסט געשטופט אין לייבי'ן, דו האסט געשטופט אין דיינע קינדער, און דו האסט געלאזט אפשר לייבי'ן, דאס זאל איך נישט זאגן ווייל דאס טאר מען נישט זאגן. דו האסט געלאזט א הויז מיט הפקר? אנבעליוועבל וואס דו האסט געטון! ס'איז נישט צום גלייבן, איך זאג דיר באמת, איי קענט פיגער יו אוט, כ'בעט דיך, טריי אפצושטעלן דעם קאורט, דער דזשאדזש זאגט ס'איז אריינגעקומען א פלי און איך געב עס אן, און אז ס'איז זיבן יאר די פלי, נעם זיבן יאר, אין פינף יאר ביסטו אינדרויסן, ווען ס'וועט נישט זיין א פלי קען עס זיין א ביג לאנג טיים, ס'קען זיין דאס זיין א גרעיט גרענד פאדער, עס וועט דיך ארויסזען פון דארט, עניוועי יעצט. וויל איך פשוט נישט האלטן דעם עולם ביזי, זייטס אלע געזונט, איך האף אי"ה מארגן נאכמיטאג וועט מען גיין ווייטער. סא עניוועי חזקאל דו ביסט נישט קיין אבל דו ביסט א נבל, סא דו קענסט אפשר קומען דאווענען דארטן צו אונז אין בית יעקב אוהב שלום, סאטמאר וויל דאך עס קויפן עניוועי, אפשר וועט'ס בלייבן ביי סאטמאר וועסטו זיין דער רב, אה דו ביסט נישט פון די ארוינים דו ביסט פון די זאלוינים וואס? עניוועי עטס מאכטס דארטן אליהו מלאך הברית, ס'איז א גאנצע ארגענעזעישאן פון א ברית, אנבעליוועבל. שוין, איך וויל דעם לעולם לאזן שוין זיך צוגרייטן צום תשעה באב, שבת פאר תשעה באב, איך האף ס'וועט זיך נאך ענדיגן פאר תשעה באב, ווייל ס'איז צו פרייליך, ס'איז ממש א דזשאוק, א טאטע קען נעמען די אייגענע קינדער זיי אויפשטעלן אויפן סטענד, איך ווייס נישט וועמענס איידיע דאס איז געווען, טאמער ס'איז געווען דעם סקווערע רעבנס איידיע, פארשטיי איך עס, ווייל דער איז דאך א קרוקעד מען. אבער א לויער זאל דאס לאזן טון? א לויער? און ער זעט וויאזוי ער פארט, נאר וואס ער קערט נישט, ער מאכט זיך זיינע צוויי דריי פיר פינף הונדערט טויזנט דאלער האט ער שוין געקריגן, און נאר הע הע ער נעמט נישט קיין קרעדיט קארדס ער נעמט קעש. איינער געזאגט אמאל א גוט ווארט שטייט אויף יעדן דאלער אין גאד ווי טראסט די רעסט העוו טו פעי קעש יא ביי די לויערס האט מען באצאלט אלעס קעש נישט געזארגט סא עניוועי האטס מיר אלע א גוטע נאכט און א גוטע נאכט און שוין און מען וועט שוין מארגן ווייטער ארבעטן ווייטער און געבן א באריכט וואס סגייט פאר איך בעט גראדע אזוי ווי זיי טוען מיר אן גרויסע צרות די סקווערעס און שרייען מיר נאך מיט די אלע וואס זענען געקומען געבן ווי מען זאגט סופארט פאר די וויקטעם, בעט איך ס'זאלן קומען אפאר טאטעס מיט וויקטעמס מיט קינדער אינדרויסן ווען מען זיצט אינדרויסן און זאגן קוק אהער זעסט די קינדער? דאס איז ווייל מען האט זיי נישט געגעבן געהעריג אטענשאן און ווייל מען האט זייערע חזירים די וואס זיי האבן זיי געטאטשט האט מען געלאזט פריי, זעטס כאטש וואס א טאטע מאכט מיט, איינער? צען זאלן קומען. אויך האב איך געוואלט זאגן אין די זעלבע צייט ע באדענהיימער, ס'עפעס געווען עפעס אינמיטן האט מען אפגעשטעלט אונזער קאורט ווייל עפעס האט מען געדארפט דארט האבן פעיפערס ליגעל צו דער זעלבער דזשאדזש, טאמער דער דזשאדזש וועט זיך אויסלערנען וואס מען טוט מיט אונזערע קינדער האט באדענהיים אזא טשענס צו געווינען אזוי ווי א פליגער קען פארן אן געזאלין, איטס נעווער גאנא העפן, דער דזשאדזש קוקט עס אן וואס דא גייט פאר, און די זעלבע געימ מיט סקווער, דעמאלטס ווען מען האט געברענט. האט מען געזאגט צו גארנישט צו גארנישט צו גארנישט, די סוף איז געווען אז די דזשאדזש האט אויסגעהערט וואס ס'גייט פאר אין סקווער און אז די רבי ברעינוואש געבן, און ווייל ער האט דאס אלעס אויסגעהערט איז ער געווען גרייט צו געבן א דיל אז מען געט נישט זיצן אין קיין תפיסה נאר די רבי זאל אריינלאזן סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט זאלן אויסטרעטענען דעם דעת הקהל אין סקווער, איך האב דעמאלטס מיטגעהאלטן איך געדענק עס, נו וואס האט די רבי געזאגט ניין! הע הע ער וועט דיר אויפגעבן זיין שטיל? ער ווייסט נישט ער גייט שוין עניוועי פייגערן ביז איך ווייס נישט ווען, ווערי סאאן. און ער גייט נאך אלץ מצער זיין כלל ישראל, איי דאנט אנדערסטענד עס, עניוועי, זייטס אלע געזונט און א גוטן טאג.